בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף טז, מ'הייבט אן דף טו עמוד בית, אינמיטן פונעם עמוד, תנן התם, איז אזוי, מיר גייען מיר יעצט לערנען א סוגיא וואס קומט בעצם נישט דא אריין צו אונזער סוגיא, נאר ווי רש"י רעדט אויס, היות אונז האבן מיר געזען אין די פריערדיגע סוגיא, האט די גמרא געברענגט א סתירה צווישן אונזער משנה און א משנה אין תמיד, און די גמרא האט פארענטפערט און איינגעזעצט אונזער משנה אז דאס גייט כשיטת ר' שמעון איש המצפה, נישט ווייל די גמרא האט געהאט א ראיה טאקע אז אונזער משנה איז כשיטת ר' שמעון איש המצפה, נאר היות וואס מ'האט געטראפן אויף א צווייטע פלאץ אז ר' שמעון איש המצפה קריגט זיך אויף עפעס א געוויסע משנה אין מסכת תמיד, זעהן מיר אז ער קריגט זיך אויף געוויסע משניות דארט איז מסתמא איז ער האט אויך פארגעלערנט אונזער משנה, איז אויף די זעלבע אופן גייט יעצט די גמרא ברענגען א סתירה פון צוויי משניות און מ'העט איינזעצן איין משנה ווי א געוויסע תנא, אויך אן קיין קלארע ראיה, נאר מ'מוז אזוי זאגן אזוי ווי מ'העט זעהן אין די גמרא. זאגט די הייליגע גמרא תנן התם, מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין תמיד אזוי, אמר להם הממונה, די ממונה, די סגן כהן גדול האט געזאגט דארט פאר כהנים וואס האבן זוכה געווען אין די פייס, צו מקריב זיין דעם קרבן תמיד, האט ער זיי געזאגט צאו והביאו טלה מלשכת בית הטלאים, גייטס ברענגטס א טלה א שעפסעלע פון די לשכת בית הטלאים, וואס מ'העט שוין זעהן ווי געווען די לשכת בית הטלאים, וואס אין די לשכת בית הטלאים איז כסדר געווען זעקס טלאים גרייט פאר א תמיד, האט ער זיי געשיקט אהין ברענגען דעם תמיד טאקע, זאגט די משנה, והלא לשכת הטלאים היתה במקצוע צפונית מערבית, די לשכת הטלאים איז געווען אויפן צפון מערב ווינקל פונעם לשכת בית המוקד, ס'טייטש אזוי, אינעם עזרה, אויפן צפון זייט פונעם עזרה, אין די וואנט, אין די צפון וואנט פון די עזרה, איז געווען א לשכה וואס האט געהייסן לשכת בית המוקד, די בית המוקד, וואס א חלק פון דעם איז געווען אין די עזרה, ס'טאקע געווען קדוש בקדושת עזרה, מען האט דארט נישט געטארט זיצן, מען האט נישט געטארט דארט ליגן, און שפעטער א חלק האט זיך ארויסגעשטעקט אינדרויסן פון די עזרה אינדרויסן פון בית המקדש, וואס דאס איז געווען די חולין'דיגע חלק פונעם בית המוקד, אינעם בית המוקד איז געווען א גרויסע פייער, וואס די כהנים פלעגן שלאפן דארט אין די חולין'דיגע זייט, און מען האט זיך דארט אנגעווארעמט, ווייל די פיס איז געווען קאלט א גאנצע טאג. על כל פנים, דאס איז געווען די בית המוקד, און ביי די פיר ווינקלעך פון די בית המוקד איז געווען פיר צימערן, וואס די לשכת הטלאים איז געווען איינע פון די פיר צימערן, און די משנה זאגט אונז דא אז דאס איז געווען די צפון מערב צימער, זאגט די משנה ווייטער וארבע לשכות היו שם, ס'איז געווען פיר לשכות אינעם בית המוקד ביי די פיר ווינקלעך, אחת לשכת הטלאים וואס מען האט יעצט געזען, ואחת לשכת החותמות, ס'איז געווען נאך א לשכה וואס האט געהייסן לשכת החותמות, וואס מען האט געזען אין שקלים אז טאמער איינער האט געדארפט ברענגען א מנחת נסכים האט ער געברענגט געלט, ער איז געגאנגען צו די לשכת החותמות, ער האט דארט געצאלט געלט, מען האט אים געגעבן א חותם, א זיגל, א רעסיט, אז ער האט טאקע געצאלט, שפעטער האט ער גענומען דעם חותם, און עס אפגעגעבן צו א צווייטן כהן, וואס די צווייטע כהן האט אים געגעבן די נסכים. דאס איז געווען די לשכת החותמות, באלד העט מען זען, אז אין די לשכת החותמות איז אויך געווען שטיינער פונעם מזבח, מ'העט שוין זען, נאך א לשכה געווען דארט, ואחת לשכת בית המוקד, וואס ווייטער דאס איז איינע פון די זייטיגע צימערן לעבן דעם בית המוקד, ס'האט שוין געווען די גרויסע צימער האט געהייסן די בית המוקד, איז געווען א קליינע צימער אין די ווינקל, ס'האט אויך געהייסן לשכת בית המוקד, דארט האט געברענט א באזונדערע פייער, וואס דארט איז אויך געווען טרעפ אראפצוגיין און ארויסצוגיין אין מקווה, טאמער א כהן איז טמא געווארן, שפעטער ווען מ'איז צוריק געקומען האט מען זיך דארט אנגעווארעמט, ואחת לשכה שעושין בה לחם הפנים, די פערדע לשכה איז געווען דארט ווי די בית גרמו, די משפחה וואס איז געווען ממונה צו מאכן די לחם הפנים, האבן זיי דארט געמאכט די לחם הפנים. אזוי איז געשטאנען די משנה אין תמיד. פרעגט די גמרא ורמינהי, כ'וועל דיר א סתירה פרעגן צו א צווייטע משנה אין מידות, ווייל אין די משנה אין תמיד האבן מיר געזען ווי איז געווען די לשכת הטלאים, אין צפון מערב ווינקל און דא אין די קומענדיגע משנה אין מדות וועמיר זעהן אז ס'איז געווען אין דרום מערב ווינקל נישט אין צפון מערב ווינקל שטייט דארט אין די משנה די משנה זאגט אין מדות ארבע לשכות היו לבית המוקד ס'איז געווען פיר לשכות ביים בית המוקד אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן כקיטוניות הפתוחות לטרקלין אזוי ווי קליינע צימערן וואס זענען אפן צו א גרויסע זאל שתיים בקודש ושתיים בחול אזוי ווי מ'האט פריערט געשמועסט וראשי פספסין מבדילין בין קודש לחול ס'איז געווען אזעלכע שטיקלעך העלצער וואס האבן זיך ארויסגעשטעקט אדער פון די ערד אדער פון די וואנט טאקע מפריד צו זיין צווישן די חלק פון די צימער וואס איז קודש און די חלק וואס איז חול, צווישן די חלק וואס איז אין די עזרה און די חלק וואס איז אינדרויסן, ומה היו משמשות וואס איז געווען די תפקיד פון די פיר צימערן, איז אזוי, מערבית דרומית, היא לשכת טלאי קרבן, איז קודם כל האבן מיר שוין א סתירה, דא שטייט אז די לשכת הטלאים איז געווען אויפן מערב דרום ווינקל, נישט אויפן צפון דרום ווינקל, על כל פנים זאגט דארט די משנה ווייטער, די משנה רעכנט אויס די המשך פון די אנדערע דריי צימערן, דרומית מזרחית, היא לשכה שהיו עושין בה לחם הפנים, דאס איז געווען די דרום מזרח ווינקל, מזרחית צפונית, בה גנזו בית חשמונאי אבני מזבח ששקצום מלכי עובדי כוכבים, בשעת די גוים זענען אריין געגאנגען דארט אין בית המקדש האבן זיי מקריב געווען קרבנות אויפן מזבח פאר עבודה זרה, האט מען געדארפט צונעמען די מזבח, די חשמונאים האבן עס צונומען, און די שטיינער פון די אלטע מזבח האבן זיי אריין געלייגט אין די צימער, וואס ווייטער דאס איז די זעלבע צימער די לשכת החותמות וואס מען האט פריערט געזען, ווייטער צפונית מערבית איז געווען בה יורדין לבית הטבילה, דאס די לשכת בית המוקד וואס מ'האט פריערט געזען איז געווען א צימער מיט טרעפ אראפצוגיין דארט אין מקווה אזוי מ'האט פריערט געשמועסט איז על כל פנים האבן מיר דא א סתירה פון די משנה אין תמיד און די משנה אין מידות אמר רב הונא זאגט רב הונא מאן תנא מידות ווייסטו ווער איז די תנא וואס לערנט אלע משניות אין מידות וואס טייטש ס'דא אסאך משניות אין מידות וואס איז א סתם משנה אן קיין תנא ווייסטו ווער די תנא וואס לערנט עס פאר ר' אליעזר בן יעקב היא דאס איז אלעס כשיטת ר' אליעזר בן יעקב און ממילא נישט קיין סתירה די משניות אין מידות איז כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, און די משניות אין תמיד איז די חכמים וואס קריגן זיך אויף אים. ברענגט יעצט רב הונא א ראיה אז די משניות אין מידות האט רבי אליעזר בן יעקב פארגעלערנט, דתנן, ווייל מ'האט געלערנט אין א צווייטע משנה אין מידות, די משנה זאגט דארט, עזרת נשים, היתה אורך מאה ושלושים וחמש, על רוחב מאה ושלושים וחמש, די עזרת נשים איז געווען א פיר עקיגע שטוב, א פיר עקיגע צימער, וואס איז געווען לאנג הונדערט פינף און דרייסיג אמה, און ברייט הונדערט פינף און דרייסיג אמה, וארבע לשכות היו בארבע מקצעותיה, ס'איז אויך געווען פיר לשכות אויף די פיר ווינקלען פון דעם עזרת נשים, ומה היו משמשות וואס האט מען זיך גע באנוצט מיט די פיר צימערן איז אזוי, דרומית מזרחית, היא היתה לשכת הנזירים, ששם נזירים מבשלים את שלמיהם ומגלחין שערן ומשלחין תחת הדוד, ס'איז געווען דארט א לשכת הנזירים, וואס דארט א נזיר ווען ער האט גענדיגט די ימי נזירות האט ער געברענגט זיינע קרבנות, און שפעטער די שלמים האט מען געדארפט קאכן דארט אין די לשכה, און מ'האט גענומען די האר פונעם נזיר און אריינגעווארפן דארט אונטערן טאפ אינעם פייער אונטער די טאפ פון די שלמים, אזוי ווי שטייט אין די פסוקים, מזרחית צפונית, היא היתה לשכת העצים, דאס איז געווען א לשכת העצים, ששם כהנים בעלי מומין עומדים ומתליעין בעצים, די בעלי מומין די כהנים פלעגן דארט ארויס נעמען די ווערים פון די העלצער און בודק זיין אז די העלצער וואס מ'נוצט אויף מזבח זאל נישט זיין ווערעמיג, שכל עץ שיש בו תולעת פסול לגבי מזבח, ווייל א ווערעמיגע האלץ, קען מען נישט ניצן פארן מזבח. ווייטער די דריטע צימער צפונית מערבית, היא היתה לשכת המצורעים, איז געווען די לשכת המצורעים, וואס המצורע ווען ער האט גענדיגט די ימי טהרה איז ער געקומען אין בית המקדש און דארט אין דעם צימער געווען א מקווה וואס דארט האט ער זיך געטובלט, שפעט איז ער געגאנגען צום טויער פונעם עזרה און מ'האט געלייגט בלוט פון דעם אשם האט מען געלייגט אויף זיין אויער אויף זיין האנט אויף זיין פיס, איז דאס איז געווען די לשכת המצורעים, און די פערדע צימער זאגט די משנה, מערבית דרומית, אמר ר' לעזער בן יעקב, שכחתי מה היתה משמשת, איך געדענק נישט וואס איז געווען דער תפקיד פון דעם פערדן צימער, איז על כל פנים קודם כל האמיר א ראיה אז ר' לעזער בן יעקב איז דער וואס רעדט דא, ווייל אז ר' לעזער בן יעקב זאגט ער האט פארגעסן איז פשט ביז יעצט האט ער אויך גערעדט, איז קודם האמיר טאקע א ראיה אז די משניות אין מדות האט ר' לעזער בן יעקב געזאגט, אבער די גמרא ברענגט די המשך דארט פון די משנה אז אבא שאול אומר, אבא שאול האט יא געוואוסט וואס איז געווען דעם תפקיד פון דעם פערדן צימער, בה היו נותנין יין ושמן, דארט האט מען געלייגט די וויין מיט די אויל פון די מנחות, והיא היתה נקראת, און מען פלעג רופן די לשכה לשכת בית שמניה, די לשכת בית שמניה ווייל דארט האט מען געהאלטן די שמנים, על כל פנים ווייטער זעהן מיר אז די משניות אין מידות דאס איז כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, ברענגט אונז די גמרא נאך א ראיה אז די משניות אין מידות איז כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, הכי נמי מסתברא דרבי אליעזר בן יעקב היא, ס'איז אזוי אויך מסתבר טאקע צו זאגן אז די משניות איז כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט מידות, אין די קומענדיגע משנה וואס מען גייט יעצט זעהן, שטייט נישט ווער איז דער וואס זאגט עס, אבער מען וועט באלד א ראיה ברענגען טאקע אז ס'מוז זיין כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, ווייל שטייט אין די משנה אזוי, כל הכתלים שהיו שם, אלע ווענט וואס איז געווען אינעם בית המקדש, היו גבוהין זענען געווען זייער הויעך, חוץ מכותל מזרחי, חוץ פון די מזרח וואנט פונעם הר הבית, וואס דאס איז געווען נידעריג, פארוואס, שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה, ווייל די כהן וואס פארברענט די פרה אדומה האט געדארפט שטיין אויפן הר הזיתים ומכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזאת הדם, און ער האט געדארפט אריינקוקן אינעם טויער פונעם היכל בשעת ער האט געשפריצט די בלוט, ווייל שטייט אין פסוק, והזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים איז משמע אז דער כהן דארף שטיין אויפן הר הזיתים און אריינקוקן אינעם היכל אריין, און דערפאר איז די מזרח וואנט פונעם הר הבית געווען נידעריג ער זאל קענען אריינקוקן. יעצט אזוי ווי מען וועט שוין זען אז אלע טויערן, פון דעם גאנצן בית המקדש און פון הר הבית, אלץ איז געווען הויעך צוואנציג אמה. יעצט אזוי, טאמער א כהן גדול איז געשטאנען אינדרויסן פונעם הר הבית קעגן איבער אויפן הר הזיתים, און ער קוקט אויפן הר הבית, קוקט ער אריין אינעם מזרח וואנט, דאס טייטש ער קוקט צו די מזרח וואנט פונעם הר הבית, דארט איז געווען א טויער, קעגן איבער די טויער איז געווען נאך א טויער אריינצוגיין אינעם עזרה, קעגן איבער די טויער איז געווען נאך א טויער אריינצוגיין אינעם היכל. יעצט פשטות, וואס איז די פראבלעם? מען קען דורכקוקן די אלע טויערן און אריינקוקן גראד אין היכל אריין. נאר וואס דען? די הר הבית איז נישט געווען פלאך. וואס טייטש ווערט דאך גערופן הר הבית ס'איז געווען א בארג און ממילא קומט אויס אזויווי מען וועט באלד זעהן אויסגערעכנט די פונקטליכע חשבון אז יעדע חלק פון הר הבית איז געווארן אלץ העכער און העכער וואס טייטש מען איז אריין אין הר הבית איז געווען איין הייך שפעטער געווען טרעפ מען איז ארויף די טרעפ איז געווארן נאך א הייך שפעטער געווען נאך טרעפ איז געווען נאך א הייך ס'טייטש ס'גארנישט געווען שיף ס'אלץ געווען גראד אבער ס'געווען טרעפ צו גיין העכער און העכער און העכער ביז מ'איז אנגעקומען אין היכל וואס דאס איז געווען גאר הויך און ממילא די טויערן זענען געווען טאקע איינס קעגן דעם צווייטן, אבער איינס איז געווען העכער פון צווייטן, קומט אויס אז די אינדרויסנדיגסטע טויער, די טויער וואס מען קוקט אריין אינעם הר הבית, וואס דאס איז געווען הויעך צוואַנציק אמה, איז טאמער מען וועט מאכן א חשבון, און טאמער פון די חשבון וועט אויסקומען אז די היכל איז געווען מער פון צוואַנציק אמה העכער פון דעם, קען מען נישט אריינקוקן היכל, מילא טאמער די היכל איז טאקע נידעריגער פון צוואַנציק אמה, קען מען אריינקוקן פונעם טויער פונעם הר הבית גראד אריין היכל אריין. אבער טאמער די טויער פונעם היכל איז אזוי מין הויעך וואס טייטש די ערד פונעם היכל איז אזוי הויעך העכער פון צוואנציג אמה פונעם הר הבית קען מען נישט אריינקוקן און וואס איז די פאטענט די איינציגסטע פאטענט אז מען זאל קענען אריינקוקן היכל און נישט אז מען קוקט דורכן טויער נאר מען קוקט העכער די טויער און ממילא די וואנט העכער די טויער האט נישט געטארט זיין צו הויעך מען זאל קענען טאקע אריינקוקן אינעם היכל אריין, איז גייען מיר יעצט מאכן א גאנצע חשבון, וואס לויט די חשבון וועט אויסקומען אז נאר לויט רבי אליעזר בן יעקב איז געווען די פראבלעם, ווייל לויט די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי אליעזר בן יעקב, איז די ערד פון די היכל נישט געווען העכער פונעם הר הבית מיט צוואַנציק אמה, און ממילא האט מען געקענט אריינקוקן דורך דעם טיר אריין היכל אריין, נאר לויט רבי אליעזר בן יעקב איז די היכל געווען זייער הויעך. און ממילא האט מען נישט געקענט קוקן דורכן טיר, האט מען געדארפט אז די חומה זאל זיין נידעריג. ותנן, און מיר האבן געלערנט אין א צווייטע משנה אין מידות, כל הפתחים שהיו שם, אלע טוירן וואס איז געווען אין בית המקדש און אין הר הבית, אלע זענען געווען גובהן עשרים אמה, הויך צוואנציג אמה, ורחבן עשר אמות, און די ברייט פון די אלע טוירן איז געווען ברייט צען אמות. ותנן, און מיר האבן געלערנט דארט ווייטער, און מען גייט מיר יעצט אויסרעכענען די הייעך, ס'טייטש די אלע טרעפן וואס איז געווען ארויפצוגיין פון ווען מען איז אריין אין הר הבית ביז מען איז אנגעקומען אין היכל, איז אזוי, לפנים ממנו סורג, וואס טייטש נאך די חומה פונעם הר הבית, איז געווען א סורג, וואס די סורג איז געווען אזא סארט מחיצה, וואס איז געווען געמאכט פון העלצעלעך, וואס ביז די סורג האבן גוים געמעגט גיין, טמא'נע מענטשן געמעגט גיין, פון דארטן ווייטער נישט. ותנן, נאך דעם סורג, לפנים ממנו החיל, איז געווען א שטח וואס האט געהייסן די חיל, עשר אמות, די חיל איז געווען ברייט צען אמות, ס'טייטש אז מען גייט גראד אינעם חיל איז עס צען אמות, ושתים עשרה מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה, און אינעם חיל איז געווען טרעפ, צוועלף טרעפ, וואס יעדעס איינס פון די צוועלף טרעפ איז געווען הויך א האלבע אמה און ברייט א האלבע אמה, קומט אויס אז די אלע טרעפ האט אויפגענומען א שטח פון זעקס אמות און ס'איז געווען הויך זעקס אמות די אלע טרעפ צוזאמען, ס'טייטש די גאנצע חיל איז געווען ברייט צען אמות, פון דעם דארף מען אראפנעמען זעקס אמות וואס דארט איז געווען די טרעפ, און די קומענדיגע שטח נאך די חיל איז געווען העכער פון דעם חיל טאקע מיט זעקס אמות. וואס איז געווען די שטח נאך די חיל? איז געווען די עזרת נשים. יעצט, חמש עשרה מעלות עולות מתוכה, נאך דעם עזרת נשים איז געווען נאך טרעפ, וואס די עזרת ישראל איז געווען העכער פונעם עזרת נשים, וואס דארט איז געווען פופצן טרעפ, היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה, אויך יעדן טרעפ איז געווען הויעך א האלבע אמה און ברייט א האלבע אמה, האמער דא פופצן טרעפ, איז זיבן מיט א האלב אמות הויעך געווען די עזרת ישראל העכער פונעם עזרת נשים, קומט אויס אז די עזרת ישראל איז געווען העכער פונעם עזרת נשים, מיט זיבן און א האלב אמה, און ס'איז געווען העכער פון די חיל מיט דרייצן א האלב אמה, ווייל מ'האט דאך געזען אז די עזרת נשים איז אויך געווען העכער פונעם חיל מיט זעקס אמה, זעקס מיט נאך זיבן א האלב איז דרייצן מיט א האלב, האלט מען שוין ביי דעם אז די ערד פון די עזרת ישראל איז דרייצן מיט א האלב אמה העכער פון די ערד פונעם הר הבית פונעם חיל, ותנן, און ווייטער האבן מיר דארט געלערנט אז בין האולם ולמזבח עשרים ושתיים אמה, ס'טייטש די שטח צווישן די אולם, די אולם דאס איז די אריינגאנג צום היכל איז געווען פארדעם געווען א אולם, איז פון די אולם ביז די מזבח איז געווען א שטח פון צוויי און צוואַנציק אמה, ושתיים עשרה מעלות היו שם, דארט איז געווען נאך צוועלף טרעפ, רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה, אויך יעדן טרעפ א האלבע אמה, קומט אויס אז ס'איז געווען דארט צוועלף טרעפ איז נאך זעקס אמות, וואס טייטש די אולם מיט די היכל איז העכער פון די עזרת ישראל מיט עזרת כהנים מיט נאך זעקס אמה, וואס די גאנצע עזרת כהנים און עזרת ישראל איז העכער פון הר הבית מיט דרײַצן מיט א האלב אמה, נאך זעקס אמה קומט אויס אז די ערד פונעם אולם די ערד פונעם היכל איז העכער פונעם הר הבית מיט נײַנצן מיט א האלב אמה. קומט אויס, פאר מען גייט דא ווייטער, דאס איז די שיטת חכמים מ'וועט שוין זעהן, אז די חכמים האבן געהאלטן אז די שטח פונעם היכל איז געווען העכער ווי די שטח פון הר הבית ניינצן א האלב אמה, און ממילא אז ס'איז געווען א טויער ביים אריינגאנג צום הר הבית וואס די טויער איז געווען הויעך צוואַנציק אמה, איז איבערגעבליבן א האלבע אמה וואס דארט האט מען נאך געקענט אריינקוקן אינעם היכל, און ממילא לויט דעם האט די וואנט פונעם הר הבית, די חומה ארום און ארום, האט קענט זיין ווי הויך זאל נאר נישט זיין, ווייל מ'האט סיי ווי סיי געקענט אריינקוקן דורכן טויער. אבער, ותנן, האבן מיר געלערנט דארט אין די המשך המשנה מידות, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אז רבי אליעזר בן יעקב זאגט ס'געווען נאך א טרעפ, מעלה היתה שם וגבוה אמה, ס'געווען נאך א טרעפ צווישן די עזרת ישראל מיט די עזרת כהנים, וואס דאס איז געווען הויעך א גאנצע אמה, ודוכן נתון עליה ובו שלש מעלות של חצי חצי אמה, און אויף דעם איז געווען א דוכן דארט ווי די לוויים האבן געזונגען, וואס דאס רעכנט נישט רש"י דא אויס אז ס'איז געווען העכער, ווייל ס'איז געווען טאקע ארויפצוגיין דרײַ טרעפ אבער ס'איז געווען אראפצוגיין דרײַ טרעפ דאס האט נישט פארשטעלט, אבער די עיקר נקודה דא איז אז ס'איז געווען נאך א טרעפ וואס איז געווען הויעך א אמה צווישן די עזרת ישראל מיט די עזרת כהנים, קומט אויס, לויט ר' לעזער בן יעקב, איז די שטח פונעם היכל געווען העכער פונעם שטח פון הר הבית מיט צוואַנציק מיט א האלב אמה, נישט מיט נײַנצן א האלב אמה, און במילא פירט טאקע די גמרא אויס, אזוי ווי מ'העט שוין זעהן אינעווייניג, אז מ'העט מוזן אויב אזוי זאגן, אז די פריערדיגע משנה'ס וואס מ'האט געברענגט פון מדות די סתם משנה, וואס שטייט דארט כל הכתלים שהיו שם זענען געווען גבוהין, חוץ פון די כותל מזרחי פונעם הר הבית וואס מען דארף קענען איבערקוקן העכער דעם כותל, און משמע מען האט נישט געקענט אריינקוקן דורכן טיר, מוז דאס טאקע גיין כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, זאגט טאקע די גמרא, אי אמרת בשלמא רבי אליעזר בן יעקב היא, היינו דאיכסי ליה פיתחא, גאנץ גוט לויט רבי אליעזר בן יעקב, איז די טויער פונעם הר הבית געווען פארשטעלט, פארוואס ווייל די היכל געווען צו הויעך, די טויער איז סך הכל געווען הויעך צוואנציג אמה, און די היכל איז געווען הויעך צוואנציג מיט א האלב אמה, מען האט נישט געקענט אריין קוקן אין היכל, אלא אי אמרת רבנן, אבער לויט די חכמים, הא איכא פלגא דאמתא דמתחזי ליה פיתחא בגוויה, איז דאך איבער געבליבן א האלבע אמה וואס מען קען אריין קוקן דורך דעם טויער אריין אין היכל, און ממילא קען מען נישט איינזעצן די סתם משנה כשיטת חכמים, אלא לאו שמע מינה ר' לעזער בן יעקב היא, איז טאקע א ראיה אז אלע משניות אין מדות וואס שטייט אן קיין נאמען גייט כשיטת ר' לעזער בן יעקב. זאגט יעצט די גמרא, און מיר לערנען יעצט די גאנצע המשך הסוגיא, ווי די ערשטע פשט אין רש"י, באלד וועט מען זען דארף איד זיין, ברענגט רשי א גאנצע אנדערע פשט דא אין די המשך הסוגיא, מ'עט עס דארט אויסרעדן, אבער לאמיר לערנען יעצט מיט די ערשטע פשט פון רשי וואס דאס שטימט מיט אונזער גירסא, זאגט די גמרא אזוי, רב אדא בן יעקב אמר, רב אדא בן יעקב גייט פראבירן צו זאגן אז די משנה אין מידות וואס דארט איז משמע אז די וואנט פונעם הר הבית האט נישט געטארט זיין הויך ווייל מ'האט נישט געקענט אריינקוקן דורכן טויער מוז נישט גיין כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, נאר ס'קען אויך גיין לשיטה פון א צווייטן תנא, וואס מ'עט זעהן ס'דא א צווייטע תנא, וואס דער צווייטער תנא זאגט אז ס'איז דא א צווייטע פראבלעם, וואס מ'האט נישט גערעדט פון דעם ביז יעצט. אונז האמיר ביז יעצט גערעדט ווי הויעך איז געווען די שטח פונעם היכל, און ממילא טאמער ס'איז געווען העכער צוואַנציק אמה האט מען נישט געקענט קוקן דורכן טויער. אבער, ס'איז אויך געווען א צווייטע פראבלעם. אינמיטן די עזרה איז דאך געווען א מזבח. טאמער דער מזבח איז געשטאנען פונקט אינמיטן די עזרה, האט עס פארשטעלט די צוויי טירן. ס'טייטש אפילו היכי תמצא לאמיר שוין זאגן אז מען קען דורכקוקן פונעם טויער פונעם הר הבית גראד אריין אין היכל, טאמער איז דא א מזבח אינמיטן קען מען סיי ווי סיי גארנישט זען, און במילא וועט רב אדא בר אהבה דא ברענגען א שיטת רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט אז די מזבח איז געווען פונקט אינמיטן, און במילא וועט רב אדא בר אהבה זאגן ס'איז נישט קיין ראיה אז די משנה מידות איז כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, קען זיין אז ס'גייט כשיטת רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט ס'געווען א מזבח פונקט אינמיטן, און אז די מזבח איז געווען פונקט אינמיטן האט מען טאקע נישט געקענט אריינקוקן דורך דעם טויער, פארדעם האט די וואנט פונעם הר הבית געדארפט זיין נידריג, זאגט רב אדא בר אהבה הא מני רבי יהודה, קען זיין די משנה גייט כשיטת רבי יהודה, דתניא, ווייל מען האט געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר, רבי יהודה האלט, המזבח ממוצע ועומד באמצע עזרה, אז די מזבח איז געווען פונקט אינמיטן די עזרה, ושלושים ושתיים אמות היו לו, די מזבח איז געווען ברייט צוויי און דרײַסיק אמה, עשר אמות כנגד פתחו של היכל, ס'טייטש ס'געווען פונקט אינמיטן, יעצט די טויער פונעם היכל איז אויך געווען פונקט אינמיטן, די טויער פונעם היכל האט מען געזען אזוי ווי אלע טויערן זענען געווען ברייט צען אמות, קומט אויס די מיטעלסטע צען אמות פונעם מזבח איז געווען פונקט קעגן איבער די טויער פונעם היכל, איז אזוי מען האט געשמועסט די מזבח איז געווען ברייט צוויי און דרײַסיק אמה, די מיטעלסטע צען איז געווען קעגן די צען פונעם היכל, בלייבט איבער אחת עשרה אמה לצפון ואחת עשרה אמה לדרום, ס'טייטש נאכדעם חוצן די צען אמות אינמיטן פון די מזבח האט זיך אויך אריינגעשטעקט עלף אמה פון די מזבח צום צפון זייט פונעם עזרה, און עלף אמה פון די מזבח האט זיך אריינגעשטעקט אין דרום זייט פונעם עזרה, נמצא קומט אויס מזבח מכוון כנגד היכל וכותליו, אז די מזבח איז פונקט קעגן די היכל מיט אירע ווענט, וואס טייטש די היכל אליין מ'רעדט נישט יעצט פון די טויער פון דעם היכל, מ'האט גערעדט אז די טויער פון דעם היכל איז געווען ברייט צען אמות, אבער די היכל אליין איז געווען ברייט צוואנציג אמות, שפעטער די צוויי ווענט אויף די צוויי זייטן פון דעם היכל, איז יעדע וואנט געווען ברייט זעקס אמות, ס'טייטש צוואנציג מיט נאך זעקס פון ביידע זייטן איז צוויי און דרײַסיק, פשט די מזבח איז געשטאנען פונקט קעגן איבער די גאנצע ברייט פון דעם היכל, כולל די ווענט פון דעם היכל, איז על כל פנים, וויל רב אדא בר אהבה זאגן אז די משנה וואס שטייט אז מען האט געדארפט האבן א נידריגע וואנט פון הר הבית גייט כשיטת רבי יהודה, ווייל רבי יהודה האלט ס'איז געווען א מזבח פונקט אינמיטן און די מזבח איז געווען הויעך נײַן אמות, קומט אויס אז אפילו היכי תמצא לאמיר זאגן מען וועט גיין כשיטת חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי אליעזר בן יעקב און זיי האלטן אז די היכל איז געווען נײַנצן מיט א האלב אמה העכער פונעם שטח פונעם הר הבית, אבער פון דעסט וועגן די עזרה לכולי עלמא איז געווען העכער פונעם הר הבית מיט דרײַצן מיט א האלב אמה, און אויף דעם עזרה פונקט אינמיטן איז דאך געווען א מזבח איז געווען הויעך נײַן אמה, נײַן מיט נאך דרײַצן א האלב איז צוויי און צוואַנציק א האלב, קומט אויס מען קען סיי ווי סיי נישט אריינקוקן אינעם היכל פונעם הר הבית פון דרויסן הר הבית, און ממילא פאר דעם האט די וואנט פונעם הר הבית געדארפט זיין נידריג מען זאל קענען קוקן פון העכער דעם וואנט, זאגט אבער די גמרא ניין, מען קען נישט איינזעצן די משנה דארט כשיטת רבי יהודה אז די מזבח איז געווען טאקע פונקט אינמיטן, ווייל ואי סלקא דעתך מידות רבי יהודה, טאמער דו וועסט מיר זאגן אז די משניות אין מידות איז בעצם כשיטת רבי יהודה, האב איך א קשיא מזבח באמצע עזרה, מי משכחת ליה? האלטן דען די משניות אין מסכת מידות אז די מזבח איז געווען פונקט אינמיטן? והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין מידות פונקט פארקערט, שטייט דארט אין די משנה, כל העזרה, די גאנצע עזרה, היתה אורך מאה ושמונים ושבע, על רוחב מאה ושלושים וחמש, די עזרה איז געווען לאנג הונדערט זיבן און אַכציק אמה, און ס'געווען ברייט הונדערט פֿינף און דרײַסיק אמה, און די משנה רעכנט אויס, מן המזרח למערב מאה שמונים ושבע, פון די מזרח זייט ביז די מערב זייט איז געווען לאנג הונדערט זיבן און אַכציק אזוי ווי מ'האט געשמועסט, און מ'רעכנט אויס די סדר, מקום דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה, וואס טייטש די עזרת ישראל איז געווען ברייט עלף אמה, מקום דריסת רגלי הכהנים אחת עשרה אמה, די עזרת כהנים איז געווען עלף אמה, מזבח שלושים ושתיים אזוי ווי מ'האט געזען איז נאך צוויי און דרײַסיק אמה, בין האולם ולמזבח צווישן די מזבח ביז צום אולם ביז צום אולם פון דעם היכל איז געווען עשרים ושתיים נאך צוויי און צוואַנציק אמה, וההיכל די היכל אליין איז געווען לאנג מאה אמה, ואחת עשרה אמה, אחורי בית הכפורת טייטש אונטער די היכל ביז צו די וואנט ביז צום מערב וואנט איז געווען נאך עלף אמה, צוזאמען אז מען מאכט א חשבון איז הונדערט זיבן און אַכציק אמה איז געווען די גאנצע לענג פונעם בית המקדש, יעצט מן הדרום לצפון, די ברייט פונעם בית המקדש האבן געשמועסט איז געווען מאה שלושים וחמש הונדערט פֿינף און דרײַסיק אמה, און די משנה הייבט אן מאכן א חשבון, וואס איז די חשבון פון הונדערט פֿינף און דרײַסיק אמה? איז אזוי, מען הייבט אן פונעם דרום וואנט און מען גייט פארן ביז צום צפון וואנט זען וואס איז געווען אויף יעדע שטח, איז בעצם די מזבח, לויט ווי מען וועט יעצט זען דעם חשבון, האט זיך אנגעהויבן ביים דרום וואנט, אבער עס איז געווען עפעס א געוויסע שטח צווישן די דרום וואנט און די כבש פון די מזבח, וואס דער שטח רעכנט נישט די משנה אויס, און באלד טאקע קען מען צוריק קומען צו דעם. יעצט, לאמיר אנהייבן מיט די מזבח אליין, לאמיר איבערלאזן דעם שטח ליידיג, פון די כבש פון די מזבח ביז נאך די מזבח, וואס טייטש די גאנצע לענג פון די מזבח כולל די כבש אין דעם, הכבש והמזבח, צוזאמען איז עס געווען שישים ושתיים צוויי און זעכציק אמה יעצט נאך די מזבח, מן המזבח ולטבעות, נאך די מזבח איז געווען טבעות, וואס אין טבעות האט מען אריינגעלייגט די קרבנות וואס מען האט זיי גע'שחט'ן, איז די שטח צווישן די מזבח מיט די טבעות איז געווען א שטח פון שמונה אמות, מקום הטבעות, די טבעות אליין האבן אויפגענומען עשרים וארבע פיר און צוואנציג אמה, מן הטבעות לשולחנות, איז געווען דארט שולחנות, וואס מ'האט אויסגעפוצט די קרביים פון די קרבנות, איז פון די טבעות ביז די שולחנות איז אויך געווען א שטח ליידיג ארבע פיר אמות, יעצט וויפיל פלאץ האט די שולחנות אליין אויפגענומען, ברענגט רש"י א ראיה פון פסוקים אז די שולחנות האבן אויך אויפגענומען פיר אמות, מן השולחנות לננסין, ננסים איז געווען אזעלכע באלקענעס וואס מ'האט אויפגעהאנגען אויף דעם די קרבנות זיי צו שינדן די הויט, איז די שטח צווישן די שולחנות און די ננסים איז אויך געווען ארבע א פיר אמות, מן הננסים לכותל העזרה, און צווישן די ננסים און די צפון וואנט פון די עזרה איז געווען ליידיג שמונה אמות אכט אמות, יעצט וויפיל שטח האבן די ננסים אליין אויפגענומען האט די משנה אויך נישט אויסגערעכנט, קומט אויס מען האט נישט אויסגערעכנט נאך וויפיל פלאץ האט אויפגענומען די שטח פונעם דרום וואנט ביז צום כבש אין די מזבח, און מען האט נאך נישט אויסגערעכנט וויפיל האט אויפגענומען דעם שטח פון די ננסים פון די באלקענעס וואס אויף דעם האט מען געשינדט די הויט. וואס האט מען יא אויסגערעכנט? איז פון די אלע שטחים וואס מ'האט יא אויסגערעכנט האט מען אויסגערעכנט הונדערט מיט צען אמות, און די שולחנות איז נאך פיר אמות ווי רשי האט אויסגערעכנט, איז פשט, צוזאמען האמער דא א חשבון פון הונדערט פֿערצן אמה, יעצט אונז האמער דאך געזען אז די ברייט איז געווען הונדערט פֿינף און דרײַסיק אמה, איז פשט, ס'אונז דאך איבערגעבליבן דא איין און צוואַנציק אמה וואס דאס האמער נאכנישט אויסגערעכנט ווי דאס גייט, און דא זאגט די משנה והמותר, די איבערגעבליבענע איין און צוואַנציק אמות צוטיילט מען בין הכבש ולכותל און מקום הננסים טאקע אויף די צוויי שטחים, און פשטות איז משמע פון די לשון המשנה אז מען צוטיילט עס פונקט האלב אויף האלב, ס'טייטש מען האט דא איבער איין און צוואַנציק אמות, מען צוטיילט עס אויף האלב צען א האלב צען א האלב, ס'טייטש דער מקום הננסים האט אויפגענומען צען מיט א האלב אמה, און די זעלבע זאך צווישן די כבש מיט די דרום וואנט פון די עזרה איז אויך געווען ליידיג א שטח פון צען א האלב אמה, און ממילא זאגט די גמרא ואי סלקא דעתך מידות רבי יודא טאמער וועט מען זאגן אז די משנה אין מידות און אלע משניות אין מידות גייט כשיטת רבי יודא, מזבח באמצע עזרה מי משכחת לה, קומט אויס די מזבח איז דען געווען אינמיטן די עזרה? הא רובא דמזבח בדרום קאי, רוב מזבח איז דאך אין דרום, אלא לאו שמע מינה, ר' אליעזר בן יעקב היא שמע מינה, נאר אוודאי מוז מען זאגן אזוי ווי מען האט פריער געזאגט אז די משנה גייט כשיטת ר' אליעזר בן יעקב, יעצט אזוי, לאמיר אויסרעדן קודם כל וואס איז די ראיה, ווייל לויט די חשבון וואס מען האט יעצט געמאכט א חשבון אין די משנה ווי די מזבח איז געווען, קומט אויס האט מען געשמועסט די מזבח מיט די כבש צוזאמען איז געווען צוויי און זעכציק אמות לאנג, יעצט פון די וואנט פון די דרום וואנט ביז צו די כבש איז געווען נאך צען מיט א האלב אמה, קומט אויס אז אז מען וועט רעכענען פון די דרום וואנט ביז נאך די מזבח האט מען צוויי און זעכציק מיט נאך צען א האלב איז דאס צוויי און זיבעציק מיט א האלב אמה, דאס הייסט פון די דרום וואנט ביז נאך די מזבח איז צוויי און זיבעציק א האלב, יעצט די גאנצע ברייט פון די עזרה, האט מען געשמועסט איז הונדערט פֿינף און דרײַסיק אמה, די טויער אריינצוגיין אינעם היכל געווען פונקט אינדערמיטן, ס'איז געווען ברייט צען אמה, וואס איז פונקט אינמיטן פון הונדערט פֿינף און דרײַסיק אמה איז זיבן און זעכציק מיט א האלב אמה, ס'טייטש מ'קען צוטיילן די עזרה אויף צוויי, זיבן און זעכציק מיט א האלב אמה איז געווען די צפון זייט, און זיבן און זעכציק מיט א האלב איז געווען די דרום זייט. יעצט די מזבח האט מען געשמועסט. איז געווען פון די דרום וואנט ביז נאך די מזבח, די מזבח איז אנגעקומען ביז צוויי און זיבעציק מיט א האלב אמה אריין נאך די דרום וואנט, ס'טייטש טאמער מען הייבט אן ביים דרום וואנט און מען וויל זען ווי די מזבח ענדיגט זיך, צוויי און זיבעציק מיט א האלב אמות שפעטער, קומט אויס אז טאמער פונקט אינמיטן איז זיבן און זעכציק מיט א האלב און די מזבח איז צוויי און זיבעציק מיט א האלב, ס'טייטש די מזבח האט זיך אריינגעשטעקט אינעם צפון זייט פינף אמות, רוב מזבח איז געווען אין דרום און פינף אמות איז עס אריינגעפארן אין צפון, און ממילא קומט אויס קודם כל זעהן מיר די מזבח איז נישט געווען אינדערמיטן, זעהן מיר דאס איז נישט כשיטת רבי אידה, נאר וואס דען? רשי פרעגט, אויב די מזבח האט זיך טאקע אריינגעשטעקט פֿינף אמות אריין אין צפון, קומט אויס אז די מזבח האט פארשטעלט די גאנצע דרום זייט, ס'האט אויך פארשטעלט פֿינף אמות פונעם צפון זייט, יעצט די טויער פונעם היכל, די טויער פונעם אולם, איז דאך געווען פונקט אינמיטן פון די עזרה, ס'איז געווען ברייט צען אמות, פינף פון די צען אמות איז געווען אין דרום, און פינף אין צפון, יעצט די דרום'דיגע חלק איז געווען פארשטעלט פונעם מזבח, די צפונ'דיגע חלק אויב אזוי האט דאך לכאורה אויך געווען פארשטעלט דורכן מזבח, און ממילא פרעגט רשי וואס טוט מען אויף אז מען זאגט אז די משנה איז נישט כשיטת רבי אידה, און ממילא די מזבח פארשטעלט נישט, אפילו לויט די שיטה פון די משנה פארשטעלט אויך די מזבח, ווייל די מזבח שטעקט זיך דאך אריין אינעם צפון זייט מיט פינף אמות, און אויף דעם ענטפערט רשי, אז יא, די יסוד פון די מזבח איז טאקע אנגעקומען פינף אמות אריין אין צפון, אבער די יסוד איז געווען ברייט אן אמה, און די סובב איז אויך געווען ברייט אן אמה, קומט אויס די אויבערשטע חלק פון די מזבח איז געווען צוויי אמות נענטער צו דרום ווי די אונטערשטע חלק, און ממילא וואלט בעצם יא געווען פלאץ אריינצוקוקן טאמער מ'וואלט געשטאנען אונטן ביים הר הבית דורך אלע טויערן אריינקוקן אין היכל, נאר וואס דען אזוי ווי מ'האט געשמועסט היות ס'גייט כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, איז די מזבח טאקע נישט געווען קיין פראבלעם אזוי ווי מ'האט געשמועסט, אבער ס'איז יא געווען א פראבלעם, ווייל לויט רבי אליעזר בן יעקב איז די גאנצע היכל געווען העכער צוואַנציק אמה ממילא האט מען סתם אזוי נישט געקענט קוקן דורכן טויערן, און פאר דעם טאקע איז די כותל פונעם הר הבית געדארפט זיין נידריג, איז טאקע א ראיה אז די משנה גייט כשיטת רבי אליעזר בן יעקב. נאר וואס? רשי פרעגט, אז מ'עט זעהן א ברייתא אין דף ל"ז, וואס דארט וועט מען זעהן די שיטה פון ר' לעזער בן יעקב איז, אז די גאנצע מזבח איז געווען אינעם דרום זייט, נישט האט זיך אריינגעשטעקט פינף אמות אינעם צפון, און במילא פרעגט רשי, וויאזוי קען מען איינזעצן די משנה כשיטת ר' לעזער בן יעקב, ר' לעזער בן יעקב האלט נישט אזוי, אז די גאנצע מזבח איז געווען אין דרום נישט א חלק אין צפון, און אויף דעם ענטפערט רשי, אז מ'עט טאקע דארפן זאגן אנדערש ווי מ'האט פריערט געזאגט, ווייל אונז האבן מיר דאך אויסגערעכנט פריערט, אז די משנה רעכנט אויס פון די גאנצע הונדערט פֿינף און דרײַסיק אמות רעכנט אויס די משנה הונדערט און צען, פון די הונדערט און צען דארף מען אראפנעמען פֿיר וואס דאס איז געווען די שולחנות, אזוי ווי רשי ברענגט א ראיה פון פסוקים אין נביא, חוץ פון דעם איז איבערגעבליבן איין און צוואַנציק, איז האט מען פארשטאנען בפשטות אז די איין און צוואַנציק דארף מען צעטיילן פונקט האלב און האלב, האלב גייט פאר די ננסים, צען א האלב פאר די ננסים, צען א האלב צווישן די דרום וואנט און דעם כבש, קומט אויס די מזבח שטעקט זיך אריין פינף אמות אריין אין צפון. אבער זאגט רשי, טאקע טאמער מען זאגט אז די משנה גייט כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, און רבי אליעזר בן יעקב האלט דאך די גאנצע מזבח איז געווען אין דרום, איז פשט מען צעטיילט נישט יעצט די איין און צוואנציג אמות פונקט האלב אויף האלב, נאר מען צעטיילט ווייניגער פאר די שטח צווישן די דרום וואנט און דעם כבש, און מער פאר די ננסים, וואס טייטש מען וועט לייגן פינף מיט א האלב אמות צווישן די דרום וואנט מיטן כבש, און ממילא קומט אויס אז די גאנצע מזבח איז טאקע געווען אינעם דרום זייט, און די ננסים איז געווען פופצן אהאלב אמות נישט צען אהאלב, ס'טייטש נישט צוטיילט פונקט האלב אויף האלב, נאר וואס? פרעגט רש"י, אויב אזוי, ס'טייטש אויב מ'דארף שוין נישט זאגן אז די איין און צוואנציג אהאלבע אמות צוטיילט מען פונקט האלב אויף האלב, נאר מ'קען שוין לייגן פינף אהאלב דא, פופצן אהאלב דא, אויב אזוי זאגט רש"י קען מען שוין זאגן אז די גאנצע משנה גייט כשיטת רבי יהודה, מ'האט געזאגט אבער עס קען נישט גיין כשיטת רבי יהודה ווייל רבי יהודה האלט די מזבח גייט פונקט אינמיטן, איז וואס איז די פראבלעם? מ'העט טאקע לייגן די מזבח פונקט אינמיטן, און די הונדערט און צען אמות וואס די משנה האט אויסגערעכנט איז הונדערט און צען, בלייבט איבער פינף און צוואנציג וואס מען דארף דא צוטיילן, איז מען העט נישט זאגן אז פיר איז געגאנגען פאר די שולחנות, און נאכדעם פינף אהאלב דא, פופצן אהאלב דא, ניין, די מזבח איז פונקט אינמיטן, פונעם כבש ביזן דרום וואנט אויב אזוי העט בלייבן א חשבון אז דארט איז ליידיג איין און צוואנציג מיט א האלב אמה, און די איבעריגע דריי אהאלב אמה וואס מען האט נישט אויסגערעכנט, דארט איז געווען די ננסים, דארט איז געווען די שולחנות, האט מען שוין ווייטער א חשבון אז די משנה שטימט מיט רבי יהודה, אבער אויף דעם זאגט רש"י ניין, איינצוזעצן די משנה אז די ננסים מיט די שולחנות איז אלץ געווען א שטח פון דריי א האלב אמה דאס איז ממש א דוחק, און במילא מוז מען טאקע זאגן אזוי ווי מען האט געשמועסט אז די משנה גייט כשיטת ר' לעזער בן יעקב, און טאקע די מזבח איז געווען אינגאנצן אויפן דרום זייט, צווישן די כבש און די דרום וואנט איז געווען פינף מיט א האלב אמות ליידיג, די שולחנות איז געווען פיר אמות, די ננסים איז געווען פופצן מיט א האלב אמות, און די סיבה טאקע פארוואס מ'האט געדארפט לאזן די כותל פון די מזרח פונעם הר הבית נידעריג איז טאקע ווייל די גאנצע שטח פונעם היכל איז געווען צו הויעך און מ'האט נישט געקענט אריינקוקן דורך די טויערן, נישט ווייל די מזבח האט פארשטעלט. יעצט דרך אגב, רש"י ברענגט דא א צווייטע פשט אינעם גאנצן סוגיא, אין רש"י'ס צווייטע פשט איז די גאנצע ווערטער פון ר' אדא בר אהבה דא האט נישט קיין שייכות ווי מ'האט פריערט געזאגט אז ר' אדא בר אהבה האט פרובירט איינצוזעצן די משנה אין מידות כשיטת רבי יהודה, נאר לויט רש"י'ס צווייטע פשט זאגט רב אדא בר אהבה אזוי, אונז האמיר געהאט א סתירה פון א משנה אין מידות און א משנה אין תמיד, אין תמיד האמיר געזעהן אז לשכת הטלאים איז געווען אויפן צפון מערב ווינקל פון בית המוקד, אין מידות האמיר געזעהן אז ס'איז געווען אויפן דרום מערב ווינקל, אזוי האמיר געזעהן א סתירה, איז לויט די צווייטע פשט אין רש"י, אויף די סתירה קומט רב אדא בר אהבה פארענטפערן, זאגט רב אדא בר אהבה, די משנה אין תמיד גייט כשיטת רב יהודה, און די משנה אין מידות איז דלא כשיטת רבי יהודה, און רב אדא בר אהבה ברענגט א ראיה אז ס'איז דא עפעס א געוויסע רבי יהודה וואס איז א חולק אויף די משניות אין מידות, ווייל רבי יהודה האלט דאך אז די מזבח איז געווען פונקט אינמיטן, אין די משניות אין מידות זעהן מיר אז די מזבח האט נישט געקענט זיין פונקט אינמיטן, און ממילא מוז זיין רבי יהודה קריגט זיך אויף די משניות אין מידות, און פארדעם זאגט רב אדא בר אהבה אז די משנה אין תמיד גייט כשיטת רבי יהודה וואס רבי יהודה איז די חולק אויף מידות, און די משנה אין מידות גייט דלא כשיטת רבי יהודה כשיטת חכמים, און מיט דעם פארענטפערט ער די סתירה פון די צוויי משניות.